ברוך השם, מסכת מועד קטן, דף ג עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן דידהו. פרעגט די גמרא, דידהו היא, זיי די שמאי און הלל, די בית שמאי און די בית הלל, זיי האבן געמאכט א תקנה אז מען זאל נישט אקערן די פעלד, אין ענדע זעקסטן יאר מען זאל מוסיף זיין אויף שמיטה, ס'איז זייער א זאך, הלכה למשה מסיני היא, די זאך איז דאך מדין תורה, ס'איז נישט זייער תקנה, ס'הלכה למשה מסיני, בפירוש שטייט עס נישט אין תורה, נאר דאס איז פון די זאכן וואס דאס איז הלכה צו משה פון בארג סיני. דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי האט געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן, אין נאמען פון רבי נחוניא וואס האט געוואוינט אויף דעם ארט חורתן, עשר נטיעות, דער דין אז צען יונגע ביימער וואס זענען פארפלאנצט אין א בית סאה, דער שטח פון א בית סאה איז פופציג אמות אויף פופציג אמות, מעג מען אקערן די גאנצע פעלד ערב שמיטה יאר די זעקסטע יאר ביז ראש השנה ווייל זיי זענען זייער יונג קען זיין שאדן אז מען וועט נישט אקערן דעריבער מעג מען דאס אקערן ביז ראש השנה אבער אלטע ביימער טאר מען נישט אקערן ביז ראש השנה זעהט דאך אז ס'איז דא הלכה למשה מסיני אז א חוץ נטיעות טאר מען נישט אקערן פאר ראש השנה. ער האט געזאגט דריי זאכן, עשר נטיעות, ערבה, דאס וואס ס'איז דא א מצוה אין די זיבן טעג פון סוכות זאלן די כהנים ארומרינגלען די מזבח מיט ערבה, און די דריטע זאך וניסוך המים, יעדן טאג איז דא א מצוה בשעת מ'איז מקריב דעם קרבן תמיד מנסך צו זיין יין. די זיבן טעג פון סוכות קומט צו א מצוה פון אחוץ דעם ניסוך היין זאל זיין ניסוך המים, הלכה למשה מסיני, דאס איז הלכה למשה מסיני, זעהט דאך אז ס'מדין תורה, וואזשע זאגסטו אז דאס האט מתקן געווען בית שמאי און בית הלל? ווי איז די הלכה? ווייל פון דעם אליין וואס איך זע אז יונגע מעג מען אקערן ביז ראש השנה איז דא א הלכה, הייסט דאך עס אז אנדערע טאר מען נישט אקערן ביז ראש השנה, נאר מען דארף מוסיף זיין דעם זעקסטן יאר. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געענטפערט, כי גמירי הלכתא, די הלכה למשה מסיני איז נאר שלושים יום לפני ראש השנה, אז מען טאר נישט אקערן דרייסיג טעג פון זעקסטן יאר פאר ראש השנה. ואתו הני איז געקומען צו גיין די בית שמאי און די בית הלל תקון זיי האבן געמאכט א תקנה מפסח ומעצרת אז א פעלד פון תבואה טאר מען נישט אקערן פון פסח און א פעלד פון ביימער טאר מען נישט אקערן פון שבועות. ואתנו בדידהו און זיי האבן געמאכט א תנאי ווען זיי האבן געמאכט די תקנה כל הרוצה לבטל יבא ויבטל דער וואס וויל מבטל זיין קען עס מבטל זיין ותוספות איז דא מסביר דיבור המתחיל כל הרוצה פארוואס האבן זיי פונקט געדארפן מאכן די תקנה אז עס קען מבטל זיין אפילו א בית דין וואס איז נישט גרויס פונקט ווי זיי בחכמה ובמנין. פרעגט די גמרא, והני הלכתא נינהו, דו זאגסט אז איך ווייס עס פון הלכה למשה מסיני, אז איך דארף מוסיף זיין די זעקסטע יאר פאר ערב שביעית זאל איך מוסיף זיין אויף שמיטה, קראי נינהו, דאס ווייס איך פון פסוקים, ס'איז בפירוש אין דער תורה, דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק בחריש. אין אקערן ובקציר און אין שניידן תשבות זאלסטו רוען. אין פסוק שטייט אזוי, ששת ימים תעבוד, זעקס טעג זאלסטו ארבעטן, וביום השביעי אין זיבעטן טאג תשבות זאלסטו רוען. בחריש ובקציר תשבות. קאן איך דאך נישט טייטשן אז די בחריש ובקציר תשבות גייט ארויף אויף דעם ביום השביעי אויף שבת, ווייל שבת איז דאך נישט בלויז אסור צו אקערן צו שניידן, שבת איז דאך אסור ל"ט מלאכות. וואזשע מיינט דער פסוק צו זאגן בחריש ובקציר תשבות? תשבות, דארף איך זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די ששת ימים תעבוד, כאטש איך האב דיר געזאגט זעקס טעג זאלסטו ארבעטן, נאר אמאל איז פארהאנען וואס דו דארפסט רוען בחריש ובקציר, דו טארסט נישט די זעקס טעג ארבעטן. זאגט ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, איך קען נישט זאגן דער פסוק גייט ארויף אויף חריש און קציר של שביעית,

איז דאך נאר דער קציר איבריג, ווי תוספות לערנט נאך א פשט, דער בחריש איז אויך איבריג. אלא נאר וואס גייט מיר דער פסוק דא זאגן? חריש של ערב שביעית, אקערן די פעלד ערב שביעית די זעקסטע יאר, שנכנס לשביעית, וואס דאס וועט אויפטון פאר די פעלד פון שמיטה יאר. אדער וקציר של שביעית, שניידן די תבואה וואס איז געוואקסן אין זיבעטן יאר אין שמיטה יאר, שיוצא למוצאי שביעית, וואס איז ארויסגעגאנגען צו מוצאי שמיטה, איך האב עס נישט אפגעשניטן דעם זיבעטן יאר, איז דא אויף דער זאך קדושת שביעית. זע איך דאך אז איך האב א פסוק פון תוספת אז מען דארף מוסיף זיין דעם זעקסטן יאר, אויך דארף איך מוסיף זיין דעם אכטן יאר. רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל זאגט אז דאס וואס שטייט בחריש ובקציר תשבות גייט עס נישט ארויף אויפן אנפאנג פסוק, נאר דאס גייט ארויף אויף אויף וביום השביעי תשבות. ער זאגט אזוי, דער פסוק זאגט מיר, וביום השביעי, דעם זיבעטן טאג שבת תשבות זאלסטו רוען, און דער פסוק גייט מיר יעצט זאגן פון וועלכן זאלסטו רוען, בחריש ובקציר. מה חריש רשות, אקערן איז שטענדיג א רשות, מען טרעפט נישט קיין שום ארט אז ס'זאל זיין א מצוה צו אקערן. אף קציר רשות, דארפסטו רוען פון א שניידן, ווען דער שניידן איז רשות און נישט קיין מצוה. יצא קציר העומר, א אויסנאם איז שניידן דעם עומר שהוא מצוה, און ס'איז דאך דא א מצוה צו שניידן דעם עומר, איז אפילו ס'געפאלט די יום הנפה של עומר, פרייטאג צו נאכטס, מעג איך אויכעט שניידן דעם עומר. אקערן איז נישט דא קיין שום ארט קיין מצוה, אפילו איך דארף דאך אקערן פאר דעם עומר, אבער אויב כ'האב געטראפן געאקערטע ערד, דארף איך נישט גיין דירעקט לשם מצוות עומר אקערן צו באזייען, ווי איז, אבער שניידן איז דא א מצוה, ווייל אפילו איך האב געפונען געשניטענע גערשטן פאר דעם עומר, איז נישט גוט, ס'איז א מצוה איך זאל שניידן לשמו. איז דאך די קשיא זע איך דאך פון ר' עקיבא'ן איך האב א פסוק אז ס'איז דא תוספת שביעית וואס זאגסטו ס'איז הלכה? אלא אמר ר' נחמן בר יצחק זאגט ר' נחמן בר יצחק כי גמירי הלכתא די הלכה איז געוועזן למישרי ילדה מתיר צו זיין די יונגע ביימער די עשר נטיעות ביז ראש השנה קראי די פסוקים למיסר זקינה. צו אסר'ן די די אלטע ביימער וואס זיי ווערן נישט נפסד, זאל איך דאס אסר'ן דרייסיג טעג פאר ראש השנה, איז געקומען צו גיין די בית שמאי און די בית הלל און זיי האבן גוזר געווען פון פסח ביי א פעלד פון תבואה און פון שבועות ביי א פעלד פון ביימער, דאס הייסט אזוי, אז נאכדעם ווי איך האב געהאט דעם פסוק, דער פסוק האט מיר אלעס גע'אסר'ט. האב איך געדארפן האבן א הלכה, וואס די הלכה זאל מתיר זיין ילדות. פרעגט די גמרא, וכיון דהלכתא למשרי ילדה, אויב דו האסט א פסוק מתיר צו זיין נטיעות, לאו ממילא זקנה אסורה, ווייסטו שוין פון דעם נישט אליין אז די אלטע ביימער טאר מען נישט, וואס דארף איך האבן דעם פסוק אויב איך האב א הלכה? אלא זאגט די גמרא אזוי, הלכתא לרבי ישמעאל, די הלכה דארף איך האבן לויט רבי ישמעאל, ווייל רבי ישמעאל זאגט דאך אז דעם בחריש ובקציר גייט מען אפלערנען אז מען מעג שניידן דעם עומר אין שבת, איז ער זאגט אז דער דין פון תוספת שביעית איז הלכה, קראי לרבי עקיבא, רבי עקיבא ווייסט עס פון פסוקים פון דעם בחריש ובקציר. ורבי יוחנן אמר רב, און רבי יוחנן זאגט אז רבן גמליאל ובית דינו מדאורייתא בטיל להו, אז רבן גמליאל און זיין בית דין האבן געפונען א סמך מן התורה פון די תורה מבטל זיין דעם דין פון תוספת שביעית, פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס? גמר שבת שבת משבת בראשית, איך לערן אפ שבת שבת פון שבת בראשית, מה להלן אזוי ווי ביי די שבת וואס מען דארף רוען דעם זיבעטן טאג, היא אסורה, שבת טאר מען נישט ארבעטן, לפניה ולאחריה מותרין, פארדעם און נאכדעם איז מותר. תוספות זאגט כאטש איך לערן דאך אפ פון א פסוק אין מסכת יומא אז מען דארף מאכן תוספת ביי שבת בין בכניסתו בין ביציאתו, איך דארף מוסיף זיין מחול על הקודש, נאר דארטן איז נאר דא א קליין ביסל און דאס ווערט נישט גערעכנט ווייל ס'איז נאר א כל שהוא, און אויף דעם דין איז אויך רבן גמליאל מודה אז מען דארף מוסיף זיין אפילו נאכדעם מ'האט מבטל געווען. אבער וואס זע איך ביי שבת אז לפניה ולאחריה מותר? אף כאן, די זעלבע זאך ביי שביעית, היא אסורה, שביעית טאר מען נישט ארבעטן, לפניה ולאחריה מותר. דא אויך איז נישט פארהאן די קשיא, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין, ווען קען מען זיי נישט מבטל זיין א גזירה אסורה? אבער אויב זיי האבן א לימוד בפירוש וואס דער לימוד זאגט נישט אזוי קען מען דאס מבטל זיין. פרעגט די גמרא, מתקיף לה רב אשי, רב אשי געפרעגט א קשיא, מאן דאמר הלכתא, רב ישמעאל וואס ער זאגט אז די תוספת איז הלכה, אתיא גזירה שווה, קומט די גזירה שווה שבת שבת, וואס די גזירה שווה איז דאך נישט געווען מקובל מרבו, זיי האבן דאס אליין געלערנט, און דאס קומט עקרה הלכתא, און עס רייסט אויס די הלכה, אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, איז דאך נישט קיין ריכטיגע גזירה שווה. ומאן דאמר קרא, און דער וואס ער זאגט אז די דין פון תוספת שביעית ווייס איך פון א פסוק אתיא גזירה שווה קומט א גזירה שווה וואס איז נישט מער ווי א גילוי מילתא וואס מ'איז נישט מקובל מרבו, עקרה קרא, עס רייסט אויס א פסוק. אלא אמר רב אשי, האט רב אשי אזוי געענטפערט, רבן גמליאל ובית דינו, רבן גמליאל און זיין בית דין, סברי לה כרבי ישמעאל, האלטן ווי רבי ישמעאל דאמר וואס ער זאגט, הלכתא גמירי לה, אז ס'איז הלכה למשה מסיני אז מען טאר נישט ארבעטן אין זעקסטן יאר דרייסיג טעג פריער. וכי גמירי הלכתא, און ווען איז געווען די הלכה? בזמן שבית המקדש קיים, דעמאלט וואס די בית המקדש איז געווען. דומיא דניסוך המים. איך זע איך האב די תקנה ווערט דערמאנט צוזאמען מיט די תקנה פון ניסוך המים, ניסוך המים איז בזמן שבית המקדש קיים, דעריבער דערמאנט מען עס צוזאמען, דאס איז אויך געווען בזמן נאר בזמן שבית המקדש קיים, אויף דער צייט איז געווען א הלכה, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, ווען די בית המקדש איז נישט געוועזן, לא, איז נישט דא קיין הלכה. און ווען האט רבן גמליאל מיט זיין בית דין מתיר געווען? זיי האבן מתיר געווען בזמן שאין בית המקדש קיים. רש י אין דער משנה האט מען געלערנט אבל לא במי הגשמים, חול המועד טאר מען נישט באוואסערן א בית השלחין, א פעלד וואס עס דארף האבן מען זאל עס באוואסערן אז נישט וועט עס נפסד ווערן, טאר מען עס נישט באוואסערן מיט רעגן וואסער, און ממי הקילון. מי הקילון, דער ב ח דא אות א' טוט אפטייטשן, איז לשון פון רמב ם, קילון מיינט מען א טיפע גריב מיט וואסער, מי גשמים מיינט מען אז ס'האט זיך צוזאמען גענומען אויף אין א גומא אין א רעגן וואסער. און ווען די רעגן וועט אויפהערן וועט נישט צוקומען מער קיין וואסער, וועט זיין די וואסער טיף, וועט מען דארפן אנשעפן מיט א דלי, אבער יעצט דא איז דא וואסער אז מען דארף נישט אנשעפן מיט קיין דלי. פרעגט די גמרא, בשלמא מי קילון, אז מען דארף גיין אנשעפן וואסער צו באוואסערן פארשטיי איך פארוואס ס'איז אסור, איכא טרחה יתירה, ס'איז א גרויסע טרחה, און א גרויסע טרחה האט מען נישט מתיר געווען חול המועד. אלא מי גשמים, אבער ביי רעגן וואסער, מאי טרחה איכא, וואס פאר א טרחה איז דא, פארוואס האט מען דאס גע'אסר'ט? אמר רבי אילעא אמר רבי יוחנן, האט רבי אילעא געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, גזירה מי גשמים אטו מי קילון, איך בין גוזר מי גשמים צוליב מי קילון, אויב מען וועט זאגן אז מען מעג באוואסערן מיט מי גשמים, וועט מען קומען נעמען מי קילון. קומט אויס אפילו ס'איז אזעלכע מי גשמים וואס די מי גשמים זענען נישט טיף, ס'נישט דא די חשש טאמער וועט ווערן ווינציגער די מי גשמים און איך דארף דארפן גיין, מיט א עמער שעפן פון די מי גשמים, ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט טיף, נאר ס'איז אויף א גלייכן הויכן ארט, דאך בין איך שטענדיג גוזר מי גשמים צוליב מי קילון. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, מי גשמים גופייהו, די מי גשמים אליין לידי מי קילון אתו. ווען איך וועל אויס, ווען ס'וועט זיך ענדיגן די וואסער אויבן, וועט די וואסער מער נישט פליסן, וועל איך מוזן שעפן. וואס איז די חילוק פון רבי יוחנן מיט רב אשי? לויט רבי יוחנן שטענדיג מי גשמים טוט מען אסר'ן, איך מעג נאר באוואסערן פון וואסער וואס איז פון א קוואל וואס קומט שטענדיג צו. לויט רב אשי וועלכע מי גשמים טאר מען ניט, אזעלכע מי גשמים וואס יעצט דארף איך ניט שעפן, אבער ווען ס'וועט אביסעלע ווערן געפעלט וועט מען דארפן אנשעפן פון די מי גשמים מיט א דלי, דעמאלט בין איך גוזר צוליב מי קילון. וקמיפלגי בדרבי זירא, זיי קריגן זיך אין די הלכה פון רבי זירא, דאמר רבי זירא אמר רבה בר ירמי' אמר שמואל, רבי זירא האט געזאגט אין נאמען פון רבה בר ירמי' אמר שמואל, נהרות המושכין מים, די טייכן וואס זיי ציען ציען זיך וואסער מן האגמים פון די לעיקס, די וואסער קומט נישט פון א קוואל נאר פון לעיקס, וואס די לעיקס טוען זיך איינזאמלען וואסער, מותר להשקות מהן בחולו של מועד, מעג מען פון זיי אנטרינקען חול המועד. מר אית ליה דרב זירא. רב אשי האלט רב זעירא'ס די ווייל איז דא האב, די וואסער פליסט דאך פון טייך, אויף דעם ארט האב איך דאך נישט קיין מורא אז ס'וועט זיך ענדיגן און כ'וועל דארפן אנשעפן מיט א דלי, מעג מען. ומר, און רב יוחנן, לית ליה דרב זעירא, ער האלט אז אפילו אויף דעם ארט האב איך נישט קיין מורא. פון אנשעפן מיט א דלי, ווייל דא אט די וואסער איז זייער אויבן פלאך, דאך בין איך גוזר מי גשמים צוליב מי קילון בין איך דא אויכעט גוזר. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רב זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל, נהרות די טייכן, המושכין מים מן האגמים, וואס זיי ציען וואסער פון די לעיקס, מותר להשקות מהם בחולו של מועד, מעג מען פון זיי אנפילן חול המועד. איתיביה רב ירמי' לרב זעירא, האט רב ירמי' געפרעגט א קשיא צו רב זעירא, אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון, איך טאר ניט אנפילן קיין וואסער פון מי קילון, טאמער ס'וועט אויבן דער פלאך גייט נישט זיין קיין וואסער און איך וועל דארפן ברענגען טיפע וואסער, פארוואס זאל איך דא אויך נישט מורא האבן, אפשר וועט זיך ענדיגן די וואסער אין די אגמים? אמר ליה, האט ער אים גענטפערט ירמי' ברי, מיין זון ירמי', הני אגמים דבבל, די לעיקס פון בבל, כמיא דלא פסקי דמו, דאס איז וואסער ווי וואסער וואס עס סטאפט קיינמאל נישט, דעריבער דארף איך נישט מורא האבן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט הפסיקות והבריכות. רש"י זאגט ס'איז איין זאך. וואס זשע ווערט עס דערמאנט צוויי באזונדערע נעמען? אין אמת'ן אגמים איז אויך די זעלבע זאך. אגמים און פסיקות און בריכות, דאס איז אלץ וואסער וואס ווערט איינגעזאמלט פון רעגן, נאר אגמים מיינט מען די ארט האלט די וואסער, וואס איז בידי שמים, ס'א נידריג ארט וואס דארט טוט זיך איינזאמלען די רעגן וואסער, בריכות, ווערט אנגערופן א לעיק וואס מענטשן האבן געמאכט, מענטשן האבן אויסגעגראבן און מ'האט ארומגעמוירט ארום, און פסיקות הייסט מ'האט נאר אויסגעגראבן מ'האט נישט ארומגעבויט, דאס זאגט די מאירי אז דאס איז די חילוק פון פסיקות מיט בריכות, שנתמלאו מים מערב יום טוב, ערב יום טוב איז געווארן פול מיט רעגן וואסער. אסור להשקות מהן בחולו של מועד, טאר מען פון זיי נישט באוואסערן די פעלדער אין חול המועד. ואם היתה אמת המים עוברת ביניהם, אויב א אמת המים, א קאנאל פון וואסער וואס גייט פון א קוואל, גייט צווישן די בריכות, איז אויב ס'וועט זיך ענדיגן די רעגן וואסער, וועל איך קענען נעמען פון די אמת המים. מותר, מעג מען דעמאלט אנטרינקען פון די פסיקות פון די בריכות אויך. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, והוא, ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז אויב דערלעבן איז דא א אמת המים מעג מען, שרובה של אותה שדה, אז די רוב פון דעם פעלד שותה מאותה אמת המים, טרינקט פון דעם אמת המים. אז ער קען אנטרינקען א רוב פעלד מיט איין מאל, דעמאלט מעג מען. ווי איז אבער אויב ער קען נישט אנטרינקען מיט איין מאל א רוב פעלד? טאר מען נישט אנטרינקען פון די פסיקות און בריכות, ווייל כ'האב מורא ער וועט נישט האבן גענוג וועט ער גיין ברענגען פון דער פרעמד. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה, אפילו איך קען נישט באוואסערן מיט איין מאל א רוב פון פעלד, דאך מעג איך אנטרינקען פון די פסיקות און בריכות, אויב ס'איז דאך דא אמת המים. כיוון דקא משכא ואתיא, דער אמת המים קומט דאך כסדר צו וואסער, איז אפילו ער האט יעצט נישט גענוג וואסער, מימר אמר, טראכט א מענטש, אי לא שתיא לחד יומא, איך וועל עס נישט באוואסערן אין איין טאג, תשתי לתרי ותלתא יומי, וועל איך עס באוואסערן צוויי און דריי טעג פון די אמת המים, און דער מענטש וועט נישט גיין ברענגען מיט א דלי פון א צווייטן אמת המים. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט. בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו, דא געווען אזוי, א. אויבן אויף א בארג איז געווען א בית השלחין, א פעלד מען דארף עס באוואסערן, און אויבן איז געווען א אמת המים, א קוואל, וואס פון דארטן האט מען באוואסערט די אויבערשטע בית השלחין. די וואסער וואס מ'האט באוואסערט אויבן איז פין דעם פעלד אראפגערינען אין ס'האט אריינגערינען אין א בריכה אין אזיין לעיק, פין דעם לעיק איז די וואסער אראפגעקומען נידריגער צו א בית השלחין וואס איז געווען נידריגער. איז תנו רבנן בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו.

ס'קען אמאל זיין אז די לעיק וועט אויפהערן צו האבן וואסער, זאל איך מורא האבן ווען ס'וועט סטאפן וועט ער קומען ברענגען מיט א עמער אנשעפן פון א צווייטן פלאץ? אמר רבי ירמי' האט רבי ירמי' געזאגט, ועדיין היא מטפטפת אז דאס טוט נאך יעצט טראָפּן די וואַסער פון דעם אויבערשטן בית השלחין צו דער בריכה, וועט עס נישט אויפהערן. אמר אביי, האָט אביי געזאָגט, ס'דאַרף זיין נאָך אַ תנאי, והוא, שלא פּסק מעיין ראשון, אַז דער ערשטער קוואַל, וואָס פון דעם אויבערשטער קוואַל, וואָס עס געבט אויף דעם אויבערשטן בית השלחין, האָט נאָך נישט אויפגעהערט צו געבן קיין וואַסער. דעמאָלט זאָגן מיר. אז מען מעג אנטרינקען פון דעם אונטערשטע בריכה אויב ס'קומט נאך צו דארט וואסער, ווי איז אבער אז דער אויבערשטער קוואל האט אויפגעהערט צו געבן וואסער, כאטש עס רינט נאך אראפ פון דעם אויבערשטן פעלד אין דער בריכה, טאר מען נישט אנטרינקען פון דער בריכה צו דעם נידריגן בית השלחין, ווייל כ'האב מורא טאמער וועט עס סטאפן, ווייל פון קוואל קומט דאך נישט צו קיין וואסער, און ער וועט קומען ברענגען פון א צווייטן קוואל. רשי. תניא האמיר געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן מנסיא אומר, ר' שמעון בן מנסיא זאגט, שתי ערוגות זו למעלה מזו, ס'דא צוויי שורות וואס איז ביי זייער געהעריג איינע העכער פון אנדערע, די אונטערשטע קומט צו וואסער. פון א אמת המים איך דארף ניט שעפן, איז לא ידלה מן התחתונה זאל ער ניט שעפן קיין וואסער וואס עס קומט אראפ צו די אונטערשטע ערוגה, וישקה את העליונה, און ער זאל אנטרינקען די אויבערשטע, ווייל דאס איז טירחא יתירה ווען מען דארף שעפן. יותר על כן, א גרעסערן חידוש, אמר רב אלעזר בר שמעון, האט געזאגט רב אלעזר בר שמעון, אפילו ערוגה אחת, איין ערוגה, חציו נמוך וחציו גבוה, א העלפט פון דער ערוגה איז נידריג און א העלפט פון די ערוגה איז הויעך, לא ידלה ממקום נמוך, זאל ער ניט אנשעפּן פון דעם נידריגן ארט,

די רבנן האבן געלערנט מדלין לירקות, מען שעפט דא אן וואסער און מען טוט באוואסערן די גרינצייג כדי לאוכלן, כדי איך זאל זיי עסן אין יום טוב, אזוי האבן מיר דאך געלערנט, אפילו דארטן נאר ווען ס'איז דבר האבד מעג איך נאר באוואסערן. פירן דארט די וואסער פון דעם קוואל, אבער גיין שעפן וואסער מיט א עמער טאר מען נישט, ווייל דאס איז טרחה יתירה, א גרויסע טרחה. ווי איז אבער אז עס האנדלט זיך איך זאל עס עסן אין יום טוב, מעג איך אפילו טרחה יתירה אויך מאכן, און דא רעדט מען שוין אין שלחן ערוך ווערט דערמאנט ווי עס זיין א טרחה יתירה ניט וועגן אוכל נפש, נאר וועגן מכשירי אוכל נפש. די אוכל נפש איז דאך מותר צו די מלאכה יום טוב אויך, איז זאגן זיי ס'איז די זעלבע זאך אז צוליב מכשירי אוכל נפש וואס איך דארף דאס האבן יום טוב מעג מען אפילו טרחה יתירה אויכעט, ואם בשביל לייפותם אויב די כוונה פון די מענטש איז נישט ער זאל עס עסן יום טוב, נאר ער וויל עס זאל בעסער וואקסן, דעמאלט אסור, און דעמאלט טייטשט תוספות איז אסור נישט בלויז אנצושעפן, אין עמוד ב' פון אויבן איז דא דער תוספות אז וועגן לייפות אפילו עס איז נישט דא קיין טרחה האט מען אויך נישט מתיר געווען. דערציילט די גמרא א מעשה, רבינא ורבה תוספאה הוו קא אזלי באורחא, רבינא און רבה תוספאה זענען געגאנגען אויפן וועג, חזו לההוא גברא האבן זיי געזען א מענטש, דהוה דלי דוולא, ער האט געשעפט וואסער מיט א עמער, בחולא דמועדא, אום חול המועד, און ער האט באוואסערט די גראז. איז אז מיר האבן דאך געזאגט אז אנשעפן וואסער קען מען נישט, דא איז דא א שווערע רשי, רשי זאגט דא א אז מ'האט נאר מתיר געווען לבית השלחין בלבד, לדלות, אבער דא שטייט דאך כסדר אין גמרא לדלות טאר מען נישט, ממילא די גאנצע זאך פארוואס איז אסור בית הקילון אנצוטרינקען בית השלחין, ווייל איך דארף שעפן מיט דעם עמער, די רשש פרעגט דאס אויף די רשי. ליה רבה תוספאה לרבינא, האט רבה תוספאה געזאגט צו רבינא'ן, ליתי מר לשמתיה, מען דארף דעם מענטש לייגן אין חרם, פארוואס? ווייל ער ארבעט חול המועד, אמר ליה האט ער אים געזאגט, וואס טוט ער נישט ריכטיג, ער טוט דאך ריכטיג, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט, מדלין לירקות כדי לאוכלן, אז מען מעג אנשעפן די וואסער. צוליב די ירקות כדי מען זאל זיי עסן, אויב אזוי וואס טוט א מענטש נישט? אמר ליה האט אים געזאגט, מי סברת דו מיינסט מאי מדלין, וואס מען מיינט מדלין, מדלין מיא, דאס ווארט מדלין איז די טייטש מען טוט אויפהייבן, טייטשסטו מדלין אז מען טוט אויפהייבן אנשעפן וואסער צו באוואסערן. נישט אזוי מיינט מען, נאר ס'ווארט מדלין, מאי מדלין, וואס מיינט מען מדלין? שלופי, אז מען טוט ארויסשלעפן די ירקות, דאס הייסט אזוי, ווען די ירקות וואקסן זייער געדיכט, טוט מען ארויסנעמען פון מיטן כדי די אנדערע זאלן בעסער וואקסן, און דאס איז די טייטש אז איינער האט ירקות, און ער וויל, ער רייסט ארויס אינמיטן, זיין כוונה איז דאס צו עסן, מעג ער, ווי איז אבער זיין כוונה איז כדי די אנדערע זאלן בעסער וואקסן, דאס טאר מען נישט, אבער אנשעפן וואסער און באוואסערן ירקות טאר מען נישט. ווי טרעפן מיר אז דאס ווארט מדלין מיינט מען ארויפהייבן די ירקות? יעדע זאך וואס איך הייב אויף פון א נידריגע ארט הייסט מדלין, פון וואנעט ווייס איך דאס? כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט. המידל בגפנים, ער טוט ארויסרייסן ביי די גפנים אז ס'וואקסט אסאך צוזאמען, טוט ער ארויסרייסן הענגלעך אינמיטן ס'זאל בעסער וואקסן, כשם שהוא מידל בשלו, אזוי ווי ער קען אויסרייסן אין זיינע, כך הוא מידל בשל עניים, אזוי קען ער אויסרייסן אין דעם וואס באלאנגט צו די ארימעלייט, לכאורה, פ צו די ארימעלייט, רש"י טייטשט מען מיינט פאה. אדער מען מיינט עוללות, עוללות ווערט אנגערופן אז ס'איז דא אזעלכע הענגלעך וואס די הענגלעך האבן אויף זיך איינצלע וויינטרויבן, ווי די משנה זאגט דארטן ס'האט נישט כתף ונטף ווי עס ווערט דארט אפגעטייטשט אז ס'ליגט נישט איין שורה אויף דעם אנדערן און ביי דעם עק איז נישט דא קיין שפיץ וואס שטארט ארויס, איז זאגן מיר מעג ער בשל עניים אויכעט, דברי ר' יהודה, ווען לאזט מען איבער פאה? בשעת בצירה, ניין, אבער דא איז נישט, ס'איז נישט אזוי, פאה קען מען איבער לאזן פריער אויכעט, אזוי איז דאך דא ס'לשון, שמידל בשלו כך הוא מידל בשל עניים, די זעלבע צייט וואס ער טוט אראפ נעמען פון זיינע, די זעלבע צייט נעמט ער אראפ פון די עניים. רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט, בשלו רשאי, זיינס מעג ער, ואין רשאי בשל עניים. און וואס איז די סברה פון רב יהודה און זאגן דארטן די דארט די מפרשי המשנה זאגן דארט פארשידענע פשטים אנדערע לערנען אז דא רעדט זיך ער האט נאך נישט אפגעשיידט קיין פאה וואס איז ער האט נאך נישט אפגעשיידט קיין פאה נאר ער טוט אינמיטן אראפנעמען די געדיכטע ממילא וועט דאך אויסקומען אז די ארט וואס ער לאזט איבער פאה וועט דאך דארט אויכעט פעלן וואס ר'האט פריער אראפגענומען. אבער וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז מידל מיינט מען אז מען טוט אויסרייסן גראז, ממילא אבער גיין באוואסערן טאר מען נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט והתניא, האבן מיר געלערנט בפירוש אין א ברייתא, מדלין מים לירקות, מען טוט אנשעפן וואסער צו באגיסן די ירקות כדי לאוכלן מען זאל זיי עסן, מעג מען דאס? אמר ליה האט ער אים געזאגט אי תניא תניא איז דא א ברייתא אז מען מעג באוואסערן איז האט מען געלערנט אין דער משנה האט מען געלערנט ואין עושין עוגיות לגפנים אז מען מאכט נישט ארום די גפנים טוט מען נישט ארומגראבן קיין גריבער וואס מען גיסט דארט צו האלטן דארט וואסער. פארוואס טאר מען דאס נישט מאכן? ווייל דאס איז טרחה יתירה, אפילו דאס איז דבר האבד, אויב כ'על עס נישט מאכן קען איך האבן שאדן, אבער טרחה יתירה האט מען נישט מתיר געווען. מאי עוגיות? וואס מיינט מען עוגיות? אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט בנכי, פארוואס ווערט עס אנגערופן מיט דעם לשון?

שבעיקרי זיתים וואס מען מאכט ביי די ביי ארום דעם שטאם פון בוים ביי די ווארצלען פון דעם איילבירט בוים ושאיברי שבעיקרי גפנים וואס האבן מיר געלערנט אין די משנה אז עוגיות טאר מען נישט מאכן פרעגט די גמרא. איני עס איז דאך ניט אזוי. והא רב יהודה שרא, רב יהודה האט מתיר געווען לבני בר ציתאי, די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין דער שטאט ציתאי, למעבד בנכי לכרמיהון, ער האט געזאגט זיי מעגן יא מאכן, איז אויב דו טייטשסט עוגיות מיינט מען בנכי, וועט ער נישט גיין זאגן אנדערש ווי די משנה, ער וועט נישט גיין מתיר זיין חול המועד צו מאכן די גריבער. זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, הא בחדתי. גיין מאכן נייע עוגיות ארום די גפנים ווען ס'איז נאך נישט געוועזן דאס טאר מען נישט מאכן חול המועד ווייל ס'איז טרחה יתירה הא בעתיקי אז ס'איז שוין אמאל געוועזן און נאר ס'איז געווארן פארמאכט איז דאך דאס לייכטער אויפצוגראבן דאס מעג מען מאכן חול המועד. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רבי אלעזר בן עזריה אומר, רבי אלעזר בן עזריה זאגט, אין עושין את האמה, אז חול המועד טאר מען נישט מאכן א קאנאל, דער קאנאל ווערט אנגערופן מיט דעם לשון אמה, ווייל דער קאנאל איז געווען טיף א עם א אייל, און די ברייט א אייל. און מען מאכט עס נישט נישט חול המועד און נישט שמיטה, פרעגט די גמרא בשלמא מועד פארוואס איך טאר עס נישט מאכן חול המועד, פארשטיי איך משום דקא טרח ווייל איך טוה זיך באמיען, און א שווערע טרחה האט מען נישט מתיר געווען, אלא שביעית מאי טעמא פארוואס אין שמיטה יאר, פארוואס זאל איך נישט טארן מאכן קיין קאנאל? פליגו בה רב זעירא ורב אבא בר ממל, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב זעירא מיט רב אבא בר ממל. חד אמר איינער זאגט מפני שנראה ווען ער גראבט דעם קאנאל זעהט אויס כעודר ווי ער טוט אונטערגראבן אז ס'איז דא א איינס פון די ארבעטן אין פעלד איז פארהאנען עודר מ'טוט אונטערגראבן כדי ס'זאל צוקומען גיכער וואסער צו די ווארצלען און עודר אונטערגראבן די צווייגן דאס איז אסור אין שמיטה אונטערגראבן די ווארצלען דעריבער טאר מען דאס אויך נישט וחד אמר און איינער זאגט מפני שמכשיר ווייל ער טוט צוגרייטן אגפיה די פליגלען לזריעה צו פארזייען דאס ווארט אגף איז די טייטש פליגל און די זייטן ווערן אויך אנגערופן מיט דעם לשון אגף. אז די פליגל זענען די זייטן פון דעם עוף. דא איז אויך ביי דעם קאנאל, די זייטן ווערן אנגערופן מיט דעם לשון אגף. פארוואס? ווייל ער טוט אויסגראבן די ערד פון דעם קאנאל און ער לייגט דאס אוועק ביי דעם ברעג, איז דאך דארט דא ווייכע ערד, קען מען דאך אויף דעם ארט פארזייען. און מכשיר זיין צוגרייטן די ערד צו פארזייען אין שמיטה יאר, טאר מען נישט, אזוי ווי מען טאר נישט אקערן. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק פון די ביידע טעמים? איכא בינייהו, ס'דא א חילוק, דקא אתו מיא בתריה, אז עס קומט וואסער נאך אים, אזוי ווי ער טוט גראבן קומט גלייך וואסער, איז אזוי, מאן דאמר, דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל ווען ער טוט גראבן, טוט ער קוים צוגרייטן אז די זייטן זאל מען קענען זייען, איקא איז דא אסור. פארוואס? ווייל ער ווארפט דאך ווייכע ערד אין די זייטן. און מאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שנראה כעודר, דעריבער טאר מען נישט מאכן שמיטה דעם קאנאל ווייל עס זעהט אויס ווי ער טוט אונטערגראבן ביי ווארצלען. ליכא איז דא נישט דא דער חשש ווייל אימער די מען טוט אונטערגראבן איז קומט נישט ארויס קיין וואסער. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר מפני שנראה כעודר, דער וועלכער לערנט, דעריבער טאר מען נישט מאכן דעם קאנאל ווייל עס זעהט אויס ווי עודר, זאל טאקע זיין אז עס קומט וואסער. איז האב איך נישט קיין מורא, עס זעהט נישט אויס ווי עודר, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, מיט דעם וואס ער גראבט אויס דעם קאנאל און ער ווארפט די ערד אין די זייטן, און ווערט דאך דארט דא ווייכע ערד, מאכט ער די ערד מען זאל קענען פארזייען, ממילא דארף דאך דאס זיין אסור אפילו דער וועלכער לערנט משום עודר אויכעט, ווייל ס'בלייבט דאך דער טעם מכשיר אגפיה לזריעה. אלא זאגט די גמרא, איכא בינייהו עס כאפט א חילוק, דקא שקיל מיניה, ער טוט ארויסנעמען די ערד וואס ער גראבט אויס אין דעם קאנאל, ושדי לבראי, און ער טוט עס ווארפן אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מ'טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מ'טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מ'טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא, איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה, אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך, און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו פארזייען ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט איז האב איך דאס נישט קיין מורא. אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר, למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, ס'קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען. זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר, למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא, איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה, אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא ס'איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד זאל טאקע זיין, ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט איז האב איך דאס נישט קיין מורא. אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא ס'איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו פארזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן ווייל עס איז דאך דא עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא ער האלט עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא, איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה, אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא ס'איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא ס'איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך איינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו פארזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא ס'איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך איינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו פארזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו פארזייען, ער שיט דאך דארטן וועכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מ'טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מ'טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מ'טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר, למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען, ליכא, דא נישט דא, איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה, אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר, עס זעהט אויס ווי ער גראבט איכא, איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך איינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען, ער שיט דאך דארטן ווייכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אויסנווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר איז זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען, ער שיט דאך דארטן וועכע ערד. זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט, איז האב איך דאס נישט קיין מורא, אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען, זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אינעווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל, אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צושפרייטן, אוועקווארפן ווייט. דאס זאגן מיר, למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז דער טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן א קאנאל איז מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ווייל מען טוט צוגרייטן ביי די זייטן פון דעם קאנאל זאל מען קענען פארזייען ליכא דא נישט דא, איז אין אזא פאל אז איך וועל ווארפן די ערד זייער ווייט וועל איך מעגן מאכן א קאנאל אין שמיטה, אבער למאן דאמר דער וועלכער לערנט מפני שנראה כעודר איז זעהט אויס ווי ער גראבט איכא איז דא ווייל ער גראבט דאך און מיר האבן דאך אריינגעלערנט קיין וואסער נאכדעם קומט נישט. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, דער וואס ער זאגט א טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן דעם קאנאל איז ווייל ער טוט מאכן צוגרייטן די ערד ביי די זייט צו באזייען ער שיט דאך דארטן וועכע ערד זאל טאקע זיין ווען ער ווארפט אוועק די ערד ווייט איז האב איך דאס נישט קיין מורא. אבער ליחוש זאל איך מורא האבן מפני שנראה כעודר, זאל ער אסר'ן, ווייל ס'איז דאך דא, עס קוקט דאך אויס ווי מען טוט אונטערגראבן ביי די ווארצלען. זאגט די גמרא, ער האלט, עודר נמי, אינעווייניג זייער ווייט, ווייט פון דעם קאנאל. אין אמת'ן רעדט זיך, עס קומט נישט קיין וואסער. בשעת'ן גראבן, און דא רעדט זיך ער ווארפט עס זייער ווייט, איז דער טעם פון עודר איז דא פארהאנען, אבער דער טעם אז מען טוט צוגרייטן צו פארזייען איז נישט דא, ווייל די ערד וואס ער גראבט אויס טוט ער דאך צו.